שלום וברכה צו א מה יש לומר וועגן גאר א הייסן זומער, די יעצטיגע זומער סעזאן וואס האט א גרויסע טשענס, ס'דא גרויסע טשאנסן אז דאס זאל ווערן, זיך ענדיגן אלס די הייסטע זומער אין די היסטאריע זייט מ'האלט חשבון אויפן וועטער. סאו די די פארגאנגענעם חודש די גוישע חודש דזשון, יוני, איז דערווייל געווען די הייסטע יוני זייט מען האלט חשבון, און מען האלט שוין חשבון אויף דעם בערך הונדערט זיבעציג יאר בערך וואס מען האלט שוין חשבון, וואס איז שוין דא רעקארדס וועגן די וועטערס, און די יעצטיגע חודש דזשוליי, יולי, האט דערווייל געהאט די צען הייסטע טעג. וואס זענען נאר אמאל געווארן רעקארדירט, ווי געזאגט זייט מ'האלט חשבון אויף די זאכן. אין רוב וועלט, רוב פונעם ערד קוגל איז דערווייל איינגעהילט אין א היץ, ס'באקט די זון און ס'איז הייס, און וויסנשאפטלער וואס האלטן חשבונות אויף די זאך און האבן פארשידענע מאדעלן וויאזוי דאס אויסצורעכענען זאגן אז ס'איז דא אן איין און אכציג פראצענטיגע טשענס אז דער זומער העט זיך ענדיגן אלס די רעקארד הייסטע זומער אין די היסטאריע, נאכאמאל ווי היסטאריע מיינט זייט ס'איז דא א חשבון זייט ס'איז דא רעקארדס אויף די זאכן. סאו וואס איז פשט? וואס איז געשען דעם זומער? פארוואס איז אזוי הייס? און די ענטפער איז מורא'דיג, ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געוואלט. אבער למעשה איז דער אייבערשטער האט דאך איינגעשטעלט א סיסטעם פון חוקי הטבע, און יעדע זאך האט זיך עפעס וואס האט עס געברענגט, איז וואס האט געברענגט די יעצטיגע היץ כוואליע? איז די תירוץ אויף דעם איז על ניניו. על ניניו ווערט באשולדיגט אלס איינע פון די עיקר שולדיגע פון די יעצטיגע היץ כוואליע, וואס וועט, ווי וויסנשאפטליכע שאצן, נישט בעסער ווערן, ס'וועט בלייבן הייס פאר א תקופה, מעגליך אפילו די קומעדיגע יארן. סאו על ניניו איז נישט קיין קאמפליצירטע זאך, ס'איז גאנץ פשוט וואס ס'געשענט, ווען ס'קומט אבער צו די קישקעס דערפון, פארוואס ס'געשענט פונקטליך, דארטן הערשט א גרויסע מאס אומקלארקייט, סאו לאמיר קודם זען וואס דער על ני, וואס דער על ניניו איז. די פשט פון על ניניו איז אז די וואסערן פונעם מזרח חלק פונעם פאציפישן אקעאן, פונעם Pacific Ocean, ווערן אנגעווארעמט, די מזרח חלק פונעם פאציפ, פונעם פאציפישן אקעאן, די Pacific Ocean, דער שטילער ים, איז דער געגנט פון ביים ברעג, ביי די ברעגעס פון צענטראל אמעריקע, ביי דרום מעקסיקאו און ציט זיך ביז פערו וואס געפינט זיך אין דרום אמעריקע. ס'איז נאכאמאל, ס'הייבט זיך אן אין דרום מעקסיקאו, ס'הייסט די זייט פון מעקסיקאו וואס איז ווייטער אוועק פון די פאראייניגטע שטאטן, און איז נאנטער צו די צו דרום אמעריקע און ס'גייט ביז ביז צפון פערו, פערו איז שוין אין דרום אמעריקע, יענע חלק פון די וואסער ווערט אנגעווארעמט, ווי אזוי ווערט עס אנגעווארעמט? ווייל ס'איז דא אזא זאך פון ווינטן וואס לויפן איבערן ים, ווינטן וואס לויפן אויף די אושענס, ווינטן לויפן פון מזרח צו מערב, די ווינט איז א תוצאה פון די פון אפאר פון אפאר זאכן אינאיינעם, אפאר נקודות האט מיט דעם די וויאזוי וועלכע ריכטונג די וועלט דרייט זיך, אבער ס'איז נישט די טעכנישע פרטים זענען נישט אזוי ווייט נוגע ווי די תוצאה אז ס'איז דא אזא זאך ס'איז א קאנסיסטענט ס'הייסט ס'בלאזט כסדר און ס'בלאזט בערך מיט די זעלבע שטערקייט מיט די זעלבע שטארקייט מיט די זעלבע קראפט און יעדעס מאל אין די ריכטונג די ווינטן לויפט ווי געזאגט פון מזרח צו מערב. איז די וואסער אינעם פּעסיפיק אָשען זענען ווארעמער ביי מערב ווי ביי מזרח, און דער ווינט טרייבט אויך די וואסער פונעם אָשען צו לויפן אין יענע ריכטונג, לויפן פון פון מזרח צו מערב. יעצט יעדע שטיק צייט מאכט, יעדע שטיק צייט מיינט מען בדרך כלל איז עס איינמאל אין אפאר יאר. איז וואס געשעהט איז אז די ווינטן ווערן שוואכער, די ווינטן ווערן היפש שוואכער, און זיי בלאזן מיט ווייניגער קראפט, וואס דאס פירט אז די וואסער ווערט געטריבן מיט ווייניגער מאכט, די וואסער וואס ווערט נארמאל געטריבן צו לויפן פון מזרח צו מערב, יא, די טרייב קראפט ווערט אפגעשוואכט, און ממילא איז דא וואסער וואס פליסט צוריק פון מערב צו מזרח, די וואסער פון מערב, ווי געזאגט, מערב פונעם פאסיפיק אושען איז ווארעמער, איז אז ס'טראגט זיך צוריק קיין מזרח, פשט אז די וואסערן ביי מזרח, די ברעגעס פון דרום אמעריקע, די טעמפערטשער דארטן הייבט זיך. יעצט גראדע אזוי איז נישט אזא ביג דיעל, נישט קיין גרויסע געפערליכע זאך, נאר וואסער לויפט נארמאל אזוי, יעצט לויפט עס אביסל צוריק, סא די ווארימע וואסער פון דארטן האט כח, ווייל ס'האט נישט די די זאך וואס טרייבט אים אוועק פון דא יא איז שוואכער, קומט עס צוריק און די פלאץ דא וואו ס'איז געווענליך קילער ווערט ווארימער. די זאך איז אבער אז די וועלט, די וועטער, נישט נאר די וועטער, נאר יעצט רעדט מען דא פון וועטער, איז זייער איז אזוי ווי א נעץ וואס באשטייט פון זייער אסאך חלקים און איינס איז אנגעבינדן און אנגעוויזן אין די אנדערע און ווען מען מאכט א די איין קליינע שינוי נישט א קליינע שינוי ווען א חלק פון דעם וועטער סיסטעם ווערט צושאקלט ציטערט אויף די גאנצע סיסטעם איז די זעלבע זאך געשען דא דאס די פאקט וואס די ברעגעס די די מזרח חלק פון די פאסיפיק אושען ווערט אנגעווארעמט האט א השפעה אויף די גאנצע וועלט. עס האט א השפעה אויף א גרויסן פארנעם, עס קען ברענגען טרוקענישן אין געוויסע פלעצער, אין אנדערע פלעצער קומט הייבט אן מאבלען, ס'לאזט זיך אראפ א גאס־רעגן, פארפלייצונגען. עס געשענט ווייל די ס'הייבט זיך אן דארטן טאקע ביי די אנגעווארעמטע וואסערן פון די פון פון די מז פון די מזרח פאסיפיק אושען, יא הייסע לופט, היץ בכלל האט א טבע פון צושפרייטן און גרינגער מאכן, איז די וואסער ווערט אנגעווארעמט, ס'ווארעמט אויכעט אן די לופט. אנגעווארעמטע וואסער ווערט פארע. יא, פרוביר אויפצוקאכן א קעסל וואסער, לאז עס שטיין, בפרט ווען מען לאט אפן די אויוון, מען לאט, מען דעקט עס נישט איבער, יא, הייבט אן די וואסער, וואס לויפט ארויס פון דארטן, ד"ה ס'לויפט ארויס, ס'ווערט צושפרייט, ס'ווערט פארע, און ס'גייט אויף ארויף. די זעלבע זאך געשעהן דארטן ביי די אנגעווארעמטע לופט פון מזרח פונעם פאסיפיק אושען, אז די וואסער ווערט אנגעווארעמט, צושפרייט זיך און גייט ארויף אויבן, און יעצט די ווען וואסער גייט ארויף אויבן קומען וואלקענעס, מיינט ס'פארמירט זיך וואלקענעס דערפון, און נאכדעם לאט זיך אראפ א רעגן, אבער די זאך ווען ס'זאל רעגענען, וויפיל ס'זאל רעגענען, האט צו טון מיט נאך זאכן, ס'איז נישט נאר דאס, ס'איז נישט נאר אז די לופט איז געווארן ווארעם, ארויפגעגאנגען געווארן וואלקענעס, ס'דא פארשידענע זאכן וואס שפילן א ראלע, און דא קומט אויס אז די רעגן לאט זיך געווענטליך אראפ ערגעץ אנדערש, אביסל ארויפציר פון די פלאץ ווי די וואסער איז געווארן פארע, דאס געשען אז די הייסע לופט נעמט אריין. ממש ווי א שוואם, ווי א ספאנדזש זשאפט עס איין אין זיך אסאך וואסער, און ס'פארט אוועק פון דארטן און ס'לאט עס אראפ ערגעץ אנדערש. און מצד השני איז דא פלעצער וואס ס'ווערט גאר הייס, אין די אנדערע צוגעהערן, דאס הייסט ווי די פלאץ געפינט זיך, ווי ווייט ס'איז פון וואסער, ווי הויעך, ווי נידריג ס'איז, די דרוק וואס איז דא אין די לופט און אויבן אין די אטמאספער, זייער אסאך זאכן, זייער אסאך נקודות וואס שפילן אלס א ראלע וויאזוי די וועטער זאל זיך אויסשפילן. איז לכבוד דעם איז אבער לכבוד די היץ צוזאמען מיט די אנדערע פעקטארס וואס מאכן אפ וואס שטעלן אויס וואס די וועטער זאל זיין קומט אויס אז דא מאבלט און דארטן איז דווקא דא א אומדערטרעגליכע היץ און א מורא'דיגע טרוקעניש וואס פיר צו וואס פירט צו גרויסע פייערן וואלד פייערן וואס ברעכן אויס וכו' וכו' ס'איז דא א טשעין ריעקשאן מיט תוצאות און אור־אייניקלעך פון תוצאות וואס זענען קומען ארויס פון דעם וואס די וואסער ביים מזרח פונעם פאסיפיק אושען איז ווארעמער אביסל ווי אין א געווענטליכן יאר. צו סתם צו נעמען איין אזא משל, א אילוסטראציע, וואס ברענגט ארויס וויאזוי איין זאך אפעקט די אנדערע, איז אז א דאנק על ניניא, און דאס איז די מצב יעצט אינעם יעצטיגן זומער, בלאזן שוואכערע ווינטן אינעם מדבר סאהארא וואס איז אין אפריקע, און דאס האט א תוצאה, אלס תוצאה ווערט די וואסער נאך מער אנגעווארעמט, פארוואס? ווייל די ווינטן פון דעם סאהארא בלאזן אריין שטויב, בלאזן שטויב און זאמד צום וואסער, די זאמדלעך און ברעקלעך שטויב וואס שוועבן אין די לופטן העכערן וואסער, פארמינערט רעדוצירט אביסל די היץ פון די זון, ווייל זיי רעפלעקטן, די זון שטראלן, א חלק פון זיי שטויסן זיך אן אין די ברעקלעך זאמד, און זיי קלאפן עס צוריק אפ, אויף ארויף צו די זייטן, יעצט וויבאלד די ווינטן זענען שוואכער, איז אנגעקומען ווייניגער זאמד פונעם סאהארא צום פון צו צו די אושענס, און וויבאלד ס'דא דארטן ווייניגער זאמד, מיינט עס אז די זון האט ווייניגער קעגן כח. סאך מער פון זיינע שטראלן, סאך מער פון אירע שטראלן פון די זון, קומען אן דירעקט צום וואסער און ווארעמט עס נאך מער אן. יעצט די פענאמענע פון על ניניו ווערט נאכנישט אינגאנצן פארשטאנען, סייענטיסטן פרובירן עס, נישט פרובירן, מען לערנט עס אפ, מען קריכט אריין, מען אנאליזירט, מען פרובירט צו פארשטיין וויאזוי דאס פירט צו דעם, און וואס די שייכות פון יענץ צו פון בית צו א', פון היי בעסער געזאגט, וואס די שייכות פון היי צו א' איז, ווי למשל, טאקע מיט די דוגמא מיט די זאמד פון דעם סאהארא, יא, מען האט נאכנישט אויסגערעכנט פונקטליך וויאזוי על ניניו האט געברענגט די שוואכערע ווינטן פון דעם סאהארא וואס האט געטראגן ווייניגער זאמד צום ים. די סיבה פארוואס מען טראכט אז עס האט א קשר איז אז מען זעט אז די צוויי זאכן זענען נישט צום ערשטן מאל זענען געשען די זעלבע צייט, ס'הייסט ווען ס'איז געווען על ניניו און ס'איז געווארן ווארעמער אויף די וועלט אין די זעלבע צייט האט מען אויך געזען אז ס'קומט ווייניגער זאמד פונעם סאהארא צום ים. על ניניו מיט די וועטער איז א קאמפליצירטע פשעטל אין די טבע, וואס אונז האבן מיר נאר געוויסע שטיקלעך דערפון, סאו מ'האט עס נישט באקומען, אדער בעסער געזאגט, אונז פארשטיי מיר עס נישט על הסדר, אז דאס איז די אנפאנג פון די סוגיא, דאס איז די, דאס זענען די קשיות, און מ'בויט אויף א בנין מיט אלף בית גימל דלת, און מען איז עס מסביר און נאכדעם גייט מען צוריק און מען פארענטפערט און די גאנצע זאך שטימט. אונז האבן מיר נאר באקומען געוויסע, נישט באקומען, איך מיין די טבע שפילט זיך אויס אזוי ווי דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט צו זיך אויסשפילן אבער אונז פארשטיימער נאר דערווייל געוויסע שטיקלעך דערפון און נישט דווקא על הסדר דערום איז נאך נישט דא קיין קלארן בילד פון על ניניו אריינגערעכנט פארוואס ס'קומט אמאל יא און אמאל נישט. ס'איז זיין סדר היום? וואס איז די סקעזשול פון דעם בחור? אונז ווייסט מען אין דורכשניט קומט ער אן, ווייסט מען טייטש אזוי ווייזט די רעקארד זייט מען האלט חשבון דערויף אז פון יעדע פון צוויי ביז זיבן יאר קומט ער אן, אמאל קען ער אנקומען איין יאר נאכן אנדערן, און אין אנדערע פאלן קען זיין א הפסקה פון אפאר יאר אפילו אכט ביז ניין יאר אן קיין על ניניו, די זעלבע זאך ווילאנג ס'ציט זיך. בדרך כלל הייבט זיך עס אן נאך ווינטער, און זה און בדרך כלל אין דורכשניט ציט זיך עס פון נײַן ביז צוועלף חדשים, ס'הייסט דער פענאמען אדער ערשיינונג אז די ווינטן אויפן אוישען ווערן אפגעשוואכט, די ווינטן פון מזרח צו מערב ווערן אפגעשוואכט, בעקבות דעם פליסט די וואסער פון מערב א חלק דערפון צוריק צו מזרח און ווארעמט זיך אן, דער גאנצער געשעפט ציט זיך געווענטליך פון נײַן ביז צוועלף חדשים, אבער ס'האט זיך שוין געמאכט מיט א פֿופֿצן יאר צוריק, ביי על ניניו וואס האט זיך געצויגן אויף א תקופה פון אכצן חדשים. סאו על ניניו פארשטייט מען נישט, לכל הפחות נישט גענוג, ווייט נישט גענוג, און קודם על ניניו אליין פאר זיך, ווי געזאגט, וואס מאכט אים פונקטליך קומען, איז האט אויך שוואכע הסברים, שוואכע הסברים איז טייטש אז די וויסנשאפטליכע וועלט, די וואס גיבט די הסברים אליין, זאגט אז ס'איז שוואך, שוואך ווייל מ'פארשטייט עס נאכנישט גענוג און די קשיות זענען צו גרויס, די פענאמענע פון על ניניו, צו ווייניג חלקים דערפון ווערן געדעקט דורך די הסברים וואס אונז האמיר שוין אדער וואס אונז פרוביר מיר צו געבן דערפאר, צו זאגן אז אונז האמיר עס ארויס, מען האט עס ווייט נישט ארויס, און בכלל ווי געזאגט אז פארשטייט מען נישט פארוואס דעמאלטס קומט ער און דעמאלטס קומט ער נישט, פארוואס ער נעמט דא א פאוזע פון אפאר יאר און דא קומט ער איין יאר נאכן אנדערן, און אויך און אפשר אפילו בעיקר, פארוואס די על ניניו און בעיקר זיינע תוצאות ווערן שטערקער און שטערקער, זאכן, די וועלט ווערט הייסער און די תוצאות פון על ניניו ווי פארפלייצונגען, וואלד פייערן, און די אנדערע זאכן וואס קומען פון דעם ארויס ווייזן זיך אויף א אלץ שטערקערן פארנעם. יעצט די סייענטיפישע וועלט, די עסטעבלישמענט וויל זאגן אז ס'האט. צו טון מיט בכלל דעם פאקט וואס די וועלט ווערט ווארעמער, וואס די רוב פון די סייענטיפישע וועלט האלט קומט אלס א תוצאה פון מענטשליכע שריט. יא, סאו גלאובעל ווארמינג ווי מען זאגט, דאס אז די וועלט ווערט בכלל ווארעמער, קען מען זאגן איז כמעט א פאקט. מען קען זאגן אז ס'האט נישט מיט מיט וואס מענטשן טוען, הגם ס'זעט אויס זייער שטארק ווי ס'איז יא דא א קאנעקשאן, מען זעט אז ס'איז א קאנעקשאן ווייל ווי פריער געזאגט מיט די זאמד פונעם סאהארא אויפן ים אז דו זעסט אז דאס געשענט אין די זעלבע צייט ווי דעם איז פשט לכאורה אז עפעס א שייכות האבן די צוויי. אונז ווייס מיר אויך וויאזוי געז און רויעך ארבעט וואס פעקטעריס געבן פון זיך ארויס. אונז ווייס מיר וויאזוי ס'ארבעט, אונז ווייס מיר וואסערע השפעה ס'האט אויף לופט, וואסערע השפעה ס'האט אויף די אטמאספער. ס'איז אביסל רחוק צו זאגן אז ס'איז ארויסגעזויגן פון פינגער, הגם מ'קען אפשר יא זאגן אז ס'איז נישט פונקט ווי זיי זאגן, קען זיין ס'איז דא גוזמאות, ס'קען זיין אז ס'איז דא דא אן אדזשענדע, קען זיין דא איז אינוואלווד פאליטיק, פאליטישע חשבונות, און אן אלגעמיינע אדזשענדע פון ליבערלס, אלעס אלעס מעגליך, אבער ס'איז שווער אוועקצומאכן די זאך אינגאנצן כל כולו. אז די פאקט וואס די וועלט ווערט ווארעמער האט נישט קיין שום שייכות נישט מיט מענטשליכע שריט. ס'איז נאך אלץ דא א מקום אזוי צו זאגן, ווייל די רעקארדס וואס איז דא פון וואס איז אינגאנצן אלט וואס הונדערט פופציק יאר צו וויפיל אביסל מער, איז ממש א קלייניגקייט, איז א קליינע סלייס פון א וועלט וואס שטייט שוין כמעט זעקס טויזנט יאר. סאו דאס איז א זייער א קליינע סעמפל, און מסתמא נישט גענוג צו קענען אויף דעם בויען א סטאטיסטיק פון די גאנצע לעבנס שפאן פונעם כדור הארץ. קיצור בכל אופן איז די פאקט איז אז על ניניו ווערט שטערקער, די סייענטיסטן ווילן זאגן, אויך א גרויס חלק דערפון איז שפעקולאציע, אז די פארוואס די סיבה פארוואס עס ווערט שטערקער עכ"פ א חלק פון די סיבה פארוואס די על ניניו ווערט שטערקער האט צו טון מיט די אלגעמיינע אנווארעמונג וואס די וועלט גייט דורך דאס אז די וועלט ווערט ווארעמער און ווארעמער אין דורכשניט. און ווער ווייסט, איך ווייס אפשר בתורת ס'איז ווייטער שפעקולאציע, אויב זיי שפעקולירן שוין קען מען זיך אויך שפעקולירן, אפשר האט עס עפעס א שייכות מיט די מוציא חמה מנרתיקה וואס וועט געשען לעתיד לבוא, קען זיין האלט מען אינמיטן די לעתיד לבוא, און די זון האלט אינמיטן דורכגיין די פראצעדור פון ווערן הייסער, אנווארעמען די וועלט, און. און אויך די אויספיר אז פונקט ווי עס וועט שאטן פאר געוויסע, וועט עס דווקא ברענגען א ברכה און א ישועה און א רפואה פאר אנדערע. איז אפגעזען צו די יעצטיגע אנווארעמונג האט א שייכות. אפילו נאר אפשר בתורת משל בתורת אפשר מיט יענע מוציא חמה מנרתיקה, יא, קען מען מעג מען זיך נאך אלץ ווינטשן אז ס'זאל נאר ברענגן גוטע זאכן, זאל נאר ברענגן ברכות און ישועות און נאר גוטע זאכן, אלע גוטע זאכן, ברכה און הצלחה.